נעבן לאַזעבניקן און ליג אין אַנגסטיקן קלעם. כ'דערפֿיל אױפֿס נײַ, אַז צװישן מיר און לאַזעבניקן פֿאַרפּלאָנטערט זיך אַזאַ מאָדנע קנױל פֿון אַן אינערלעכן שװערן סכסוך. דאָס ערשטע מאָל אין מײַן לעבן, אַז איך דערפֿיל צו אַ מענטשן, װאָס ליגט נעבן מיר, אַזאַ פֿאַרטײַעטע קעגנערשאַפֿט, עפּעס אַזױ װי דורך אים, דורך לאַזעבניקן,

פועלט ביי אים איר זאלט נישט דארפן גיין צופוס אינעם מארש, ער זאל אייך פארשרייבן אן ארט אויף א פור ווי עס קומט אן ערנסט קראנקן. דער קאטארגע דאקטאר גייט טאקע אסאך אן צי אן ארעסטאנט איז יא ערנסט קראנק צי נישט, טענה'ט לאזעבניק, אוודאי ווייס איך אז ס'גייט אים נישט אן שטארק, פונדעסטוועגן פארשרייבט זיך. אויב ס'איז מעגליך עפעס צו טון, איז נאר אין וועג און צייט פון מארש דורך די באגלייט זעלנער אליין דורך עטליכע רובל אויב מען האט זיי נאר, זאגט לאזעבניק און ציט אויס יעדעס ווארט זיינס. וויל איך האפן אז איר האט מיט זיך געלט. גראד נישט, ווען כ'וועל שוין זיין

איך זוך אויסגלייכונג צווישן מענטש און מענטש, איך האלט זיך פאר א גאנצן עטיקער, איך האלט אין איין טרויערן איבער דעם תהום וואס איך זע אויסגעשפרייט צווישן מענטש און מענטש, איך טראכט שלעכט אויף א פאליטישן חבר וואס ליגט נעבן מיר, כ'בין אים חושד אין גראב אויסנוצן אזאן פיינעם שטילן פריינט זיינעם ווי ס'איז שפירא. און אט ביסטו גאר אליין אין פארגלייך מיט לאזעבניקן, ממש א געזונקענער

איך זאג עס און מיין און מיין אז לאזעבניק הערט מיך, אבער לאזעבניק זעה איך גאר איז שוין איינגעשלאפן, ער האלט דעם קאפ אראפגעבויגן און ער אטעמט רואיג שטיל, גארנישט ווי קיין קראנקער, אויך שפירא זעה איך שלאפט שוין אויף דער הארטער ברעט פון דער נארע. אין פרימארגן נעם איך איבער צוזאמען מיט א מיטקאמער'ניק פון דער צווייטער נארע די טאג ארבעט איבער דעם קאמער, ארויסטראגן די אנגעפילטע צעבערס מיט נאכט אומריינקייט, וואשן דעם דיל צוויי מאל א טאג, העלפן די שפייזברענגער פונאנדערטיילן די פאיאקן, דעם קיפיאטאק, די בייטאגיגע זופן, און שייערן די גרויסע קעסלען. איך כאפ זיך אויף פריער פון אלע, נעם זיך גלייך צו דער ארבעט. באריס שאפירא איילט זיך אויך אויפצושטיין, ער באט זיך מיר ארויסצוהעלפן. אין עטליכע מינוט ארום איז שוין די גאנצע קאמער אויף מיט דער גאנצער מהומה און שפאנונג, איבערמארגן לאזן מיר זיך אין מארש. איין איינציגער וואס לאנגזאמט מיט זיין אויפשטיין

אויב דו דארפסט ליגן, טו ליגן נאך אויף זיי, זאגט שפירא. איך מיין אויך אזוי, זאג איך, בייטאג דארף איך אוודאי נישט דעם כאלאט אויף זיך, גענוג הייס אן אים. לאזעבניק לאזט זיך צופיל נישט בעטן, די רעוויזיע גייט דורך, לאזעבניק לייגט זיך צוריק אוועק אויף די דריי כאלאטן.

מיט אַן אימפּראָוויזירט מעסערל, מיר גיסן אָן טיי אין זײַן בלעכן קריגעלע, מיר נעמען אַראָפּ פֿון די וואַנט־נעגל אונדזערע טאָרבעס, אויך לאַזעבניקס טאָרבע, מיר נעמען אַרויס צוקער, מיר הייבן אָן עסן, אויך לאַזעבניק טרינקט זײַן טיי און בײַסט פֿון זײַן ברויט. מיט אַ מאָל געשעט עפּעס אַזוינס, וואָס דערשטוינט אונדז, און נישט אַזוי מיך,

און ער, באריס, זאל נישט וויסן דערפון דער גאנצער צייט. ווי קומט צו דיר דער קולבאס? זאגט שאפירא מיט א קול פון פארשעמונג. איך האב עס מיט זיך נאך פון אירקוטסק, זאגט לאזעבניק גאנץ רואיג און געלאסן, דורך א וועכטער געקראגן עס, ער האט עס פאר מיר געקויפט. האסט דאך, אזוי ווי איך, נישט געהאט קיין געלט מיט זיך. געהאט אביסל, טאקע אביסל נאר, מער האב איך טאקע נישט.

וואס מיינט איר? קיין ווארט נישט מער איצט וועגן דעם, באשטייט שפירא, און צו מיר זאגט ער מיט געפליסטער, פארגעסט דערוויילן דעם, איך בעט אייך, מיר דארפן גיין צו דער לענא מיט א לייכטן געמיט, אז דער געמיט וועט זיין לייכט, וועלן אויך די פיס זיין לייכט. כ'וואלט עפעס געזאגט דערויף, אבער כ'האב קיין צייט נישט, כ'בין פארנומען. כ'העלף דאך א חולה, איר פארשטייט שפירא, א חולה.

מיך רופעט וואס די קאמישע סצענע מיטן ווארשט האט אייך שטארק אויפגעטרייסלט? כ'האב עס געזעהן. ניין, נישט אויפגעטרייסלט זאג איך, נאר איבערראשט מיט איר אפטקייט. נישט דאס ערשטע מאל אז מיר קומט אויס צו זיין אן עדות פון אזוינע סצענעס. מיך ארט טאקע וואס איר נעמט עס אזוי שווער. צי האט איר אלץ נאכנישט שלום געמאכט מיט דעם מענטשנ'ס סתירות, מיט זיינע שוואכקייטן? און איר

פילאזאפיש זאלץ העלפט אסאך ארויס אין דעם. איר פארשטייט, קאלבאס איז דאך נישט מער ווי א משל אויף דער וועלט אויפן לעבן, עס באשטייט פון אנפילעכץ פון אינהאלט הייסט עס, און פון א הייטל פון פארעם הייסט עס. איין פילאזאף זאגט אז אינהאלט און פארעם זענען צוויי באזונדערע זאכן, א צווייטער פילאזאף זאגט אז אינהאלט און פארעם זענען איינס,

איר פארשטייט? ווען איך האב געלט ביי זיך וואלט איך עס אים אוועקגעגעבן אז ער זאל אין די טעג פון מארש קאנען קויפן פאר זיך בעסערע עסנס, און אויב מעגליך אפילו פועל'ן פאר אים ביים קאנוואוי צו געבן אים א פלאץ אויף א פור אז ער זאל נישט דארפן גיין צופוס. איך שטעל זיך אויף, נעם דורך שפירא'ן מיט די אויגן, שפירא נעמט אויף מיין קוק און זאגט ווייטער, איר מיינט אז איך שפאס? ניין. איך מיין דאס מאל ערנסט, איך קען לאזעבניקן פון אמאל, איך בין מיט אים יארן צוזאמען אין טורמע, ער איז נישט געווען אזוי, עפעס איז אין אים מיט אמאל איינגעבראכן, גראד איצט ערב באפרייען זיך, איך בין שטארק אומרואיג וועגן אים, ער איז געווען אן אמת'ער רעוואלוציאנער, אן אמת'ער סאציאליסט,

עס קאן גאר זיין, זאגט שפירא, אז לאזעבניק האט אליין אביסל געלט באהאלטן ביי זיך, זיכער בין איך נישט, אבער מעגליך איז עס. אט א שטייגער האט ער מיר נישט אויסגעזאגט וועגן דעם וואורשט. אויב ער האט געלט און זאגט אפילו אייך נישט אויס, דארפט איר דאך לויט אייערע פריערדיגע רייד אויך דאס פארשטיין און מוחל זיין, איר ווילט דאך זיין א דן לכף זכות. איך בין, איך בין זייער גערירט פון אייער אנבאט. נישט נויטיג צו זיין גערירט דערפון, איך פראווע נישט קיין צדקות, איך באפריי זיך נאר פון א קאשמאר, דאס אלץ, פון זינקען אין תהום, ווי איר זאגט, דאס בעסטע איז נישט פארמאגן קיין זאך, נישט קיין קולבאס און נישט קיין צענערל. מעג איך זאגן וועגן דעם לאזעבניקן? פארוואס נישט? אוודאי מעגט איר אים זאגן.

געקומען דער גוטער פרימארגן צו פארלאזן אלעקסאנדראווסקער עטאפן טורמע, אונזער לעצטע טורמע. אנהויבן אונזער צופוס מארש צו דער לענא, גאנג דורך ברייטע סטעפעס גאנג צו באפרייאונג.

און קיינער וויל נישט, בכלל, שוין אויף דער ערשטער מינוט ארויסווייזן מידקייט און אפגעלאזנקייט, אפילו לאזעבניק האט זינט פאריגער לעצטער נאכט אפגעשוואכט זיינע קרעכצן, און איצט אין פרימארגן איז דוכט זיך קיין שפיר פון א קרעכץ נישטא אין זיין גאנצע האלטונג, ער שטייט אנגעכאלאטעוועט מיט דער טארבע אויף זיך און זיין פנים איז אויפגעהייטערט. איך שטיי מיט אים אין ריי, איך ביים ברעג,

וועט נישט זיין וועל איך נישט טרינקען, און ער לאכט מיט א יינגליש געלעכטערל, אויפדעקנדיג זיין מויל אן אלע פאדערשטע ציין. זיינע ווערטער, צוליב דער נאקעטקייט פון זיינע יאסלעס, קומען ארויס ווינטיג אונטערפייפנדיג.

גיט אונז אלעמען א בלענד פאר די אויגן, עס דערמאנט אונז קלאר אז עס זענען נאך פארהאן אויף דער וועלט נישט קיין ארעסטאנטישע קליידער און אז מענטשן, דערהויפט פרויען, פוצן זיך נאך. אונטערן בלענד פון דער אפיצירשע'ס הוט גיט מיר מיט אמאל א באזונדער שניט איבערן הארץ, דער גרוי ארעסטאנטישער כאלאט וואס הענגט אראפ אומגעלומפערט פון סלאווע'ס דינע אקסלען ביז ארונטער צו איר טראט. עס נעמט מיך אן

צו האלטן איינעם ערב פארן צווייטן. אזוי? קעגן? פרעגט איבער דער אפיציר מיט א טריקן קול. יא, קעגן, זאגט יעפימאוו מיט נאך מער פעסטקייט. מיר האבן אויך אין די טורמעס נישט שלום געמאכט מיט דעם, בפרט דא ווען מיר זענען שוין נישט אין טורמע מער. איר זענט נישט אין טורמע, אבער איר זענט נאך אלץ ארעסטאנטן, פאר מיר און פארן קאנוואוי. פאר זיך אבער זענען מיר נישט קיין ארעסטאנטן, און אויב ערבות

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער.